איך וויל יעצט זאגן א ווארט פון די פרשה, זאגט רבי שלמה קלוגער א מורא'דיגע ווארט. חנוכה איז דאך א ענין פון חנינה, חנינה. דער מחזור ויטרי, מחזור ויטרי זאגט וואס איז חנוכה? מוצא חן, מוצא חנוכה, מוצא חנינה. ראשונים לערנען חנינה, וואס איז חנינה? הנהגות לפנים משורת הדין שלא לפי מעשה בני יהודה. ס'איז חנינה. ס'קומט דיר יא, ס'קומט דיר נישט, חנינה. וואס איז חנוכה? דערפאר כאפט מען זיך צו. זאגט רבי שלמה קלוגער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט דאס די וואכעדיגע סדרה. וואס איז דער חנינה? דער אייבערשטער זאל אפהיטן, דא איינער א חולה וואס איז אפגעזאגט. דא איינער וואס דארף קינדער, די אלע ענינים, מ'דארף א שידוך, מ'דארף קינדער, מ'דארף פרנסה. זאגט רבי שלמה קלוגער, אונז ווייס מען וואס חזל זאגן אז די זאכן שפיגלען זיך, פון אויבן שפיגלט זיך וואס דו טוסט מיט א צווייטן, דאס מאכט דער אייבערשטער מיט דיר. טייטשט ער די וואכעדיגע סדרה, יעקב אבינו, מען האט דאך נישט געוואוסט צו ער האט דאך נישט געוואוסט צו א ברודער, יא? יעקב אבינו האט געשיקט א מתנה,

יעקב אבינו האט זיי געזאגט, וקל שקי יתן לכם רחמים, דו זאלסט רחמנות האבן אויף א צווייטן, זאלסט א טובה טון פאר א צווייטן, לפני האיש, פאר ווען ענק באגעגן זיך מיטן איש, ממילא איז דאן ושלח לכם אחר ואת בנימין. אז דו ווילסט א חנינה פונעם אייבערשטן אז דו וועסט מאכן א חנינה מיט מענטשן, וועסטו, אויטאמאטיש קריגסטו א חנינה פון בורא עולם. זאגט ער, איז וקל שקי יתן לכם רחמים לפני האיש, פאר ווען ענק טרעפן זיך מיטן איש, זאל דער אייבערשטער ענק גיבן רחמים, ענק זאלן רחמנות האבן אויף א צווייטן, ממילא איז דאן ושלח לכם אחר. ווילסט וויסן ווי אזוי מ'איז זוכה צו א חנינה פאר א גאנץ יאר, דארף דאך זיין, ווייל די שכל איז דער אלעמית'ן דבר, על ניסיך שבכל יום עמנו.

זיך נאכגעפרעגט אויף יענעמס מצב, פון דעם האט זיך אנגעהויבן די גאנצע גאולה, ווען דער שר המשקים דערציילט פאר פרעה, ווען דער שר המשקים דערציילט פאר פרעה, און האט אים ארויסגענומען ווייל מען האט זיך נאכגעפרעגט אויף א צווייטנס הרגש, מדוע פניכם רעים היום, פרעג, פרעגט זיך נאך א חנינה, א חנינה, א חנינה פאר גארנישט. אזוי ברענגט דער ערבי נחל די וואך א מורא'דיגע זאך, ער ברענגט עס דאס איז די גרעסטע עצה, איינער וואס איז אין א עת צרה דארף א ישועה צו א רפואה, וואס איז די עצה? ס'איז א מורא'דיגע זאך. קען זיין ס'איז אביסל שווער, איך ווייס ס'איז שווער צו לייכט אבער ער זאגט זאלסט נעמען איינעם, איינעם, און זאלסט אים זיין געטריי אבער נישט סתם, נישט סתם א חנינה, יענער זאל דיר זיין געטריי מער פון זיך. ממש אבער פאר יענעם, נישט, זאלסט זיין פאר יענעם געטריי מער ווי פאר זיך. יענער זאל פאר דיר אויך מאכן אזוי, ער זאל דיר זיין געטריי אינגאנצן מער ווי פאר זיך, און יעמאלט זאגט דער אייבישטער אויף דעם, זאגט דער רבונו של עולם אויף דעם, איך וויל דיר אויך מאכן אזוי, פונה אני מכל עסקי, און דעמאלטס ווערט דארטן א ישועה, דער ערבי נחל די וואך, ערבי נחל טייטשט מיט דעם, יוסף הצדיק האט נישט וואס צו טון נאר זוכן פתרונות פאר די צוויי גוים דארטן.

ווי איז געווארן די ישועה? מרדכי האט געזען מרדכי הצדיק ס'איז א בראך ס'איז א גזירה, ער האט גענומען אסתר המלכה איך בין דיר געטריי אן מיך בכלל אן קיין חשבונות, וואס איז געווען? מרדכי הצדיק האט געזען בגתן ותרש האבן געוואלט הרג'נען אחשורוש, ווען מרדכי הצדיק גייט עס דערציילן, ווי גרויס ער וואלט געווארן ווען דו גייסט דערציילן אחשורוש, וואס גייסטו דערציילן פאר אסתר? וואס גייסטו זיי? ווייל ער האט געזען מ'דארף א ישועה ער געבט איר אוועק אלעס אלעס אלעס, אסתר ווייטער האט דאס געמאכט ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, דעמאלטס איז געווארן די גאולה דורך. דער ערבי נחל די וואך רבותי און ער זאגט אזוי ס'איז א סגולה אפשר פארליינען אביסל פון דעם לשון ווייל ס'איז וויכטיג דארף עס וויסן מ'ווארט אויף א ישועה איז אינטערעסאנטע סגולה פון ערבי נחל נישט סגולה ערבי נחל וכן הוא בפרטות איך נעם ארויס א שטיקל אינמיטן וכן הוא בפרטות באנשים פרטיים ס'איז אין פרשת מקץ דרוש א' מען הייבט אן ואמנם דער דיבור המתחיל זאגט ער אזוי אינמיטן וכן הוא בפרטות באנשים פרטיים אם יתחברו ב' אנשים צוויי מענטשן אינגאנצן אם יתחברו ב' אנשים באהבה אמיתית בלב שלם שכל אחד ייטיב להשני ויהיה כל כך האהבה ביניהם עד שכל אחד מהם לא יחשב טובת עצמו בכלל נישט פאר זיך רק ישים כל מגמותיו על טובת ותועלת חברו יעדער איינער טראכט נאר פארן צווייטן, אזי ממשיכים הנהגה זו על עצמו מהשם יתברך שכביכול יפנה מכל עסקיו ויחשב רק להיטיב לאלו אנשים. אז מיר האט געזאגט כביכול יפנה מכל עסקיו ויחשב רק להיטיב לאלו אנשים, כי נודע מה שאמרו חז"ל השם צלך. שכל מה שאדם מתנהג כך ממשיך על עצמו מהשם יתברך. אבער מה שאין כן זאגט דער ערבי נחל לאנשים, שאין ביניהם אהבה גמורה. אף על פי שגם שנאה אין ביניהם, מען קריגט זיך נישט, וואויל און גלאט, מען קריגט זיך נישט, אבער ס'איז נישטא דער אהבה וואס איינער פארן צווייטן, מכל מקום כיון שכל אחד אינו חושב רק עניני עצמו, ואינו נותן לב לטובת חברו, כך השם יתברך אינו חושב חס ושלום לטובתם. ולכן, בכל עת צרה שיש חס ושלום על האדם, זאגט דער ערבי נחל, טוב לו שיתחבר באהבה גמורה עם ריע אחד או יותר,

ולזה עוזר השם להם ולכל ישראל בזכותם. דא קומט ער אן, דאס איז וועגן יוסף הצדיק איז אינטערעסאנט, דערפאר האט יוסף הצדיק געזוכט דעם פותר חלום זיין, ווייל ער האט געוואוסט מען דארף דא א ישועה, מען איז אין בור, דאס איז נאר טאמער מ'טוט מטיב זיין פאר ברואי השם. און ממילא איז ער געגאנגען פאר גוים, רבותי, פאר גוים, צוויי גוים דארט מטיב זיין, מדוע פניכם רעים היום, פון דעם איז ער ארויסגעגאנגען. פון דעם איז ער ארויס.

יא, די זאכן מען דארף וויסן אז די אייבערשטער האט ליב, ער האט ליב די זאכן און אין חומש בראשית, א פחד פון א פחד פון א ווארט, דער ווארט דאס ברענגט דער חיד"א אין מדבר קדמות, בשם רבינו אפרים, א פחד פון א ווארט, מען האט געז געליינט די וואך, מען האט געליינט די וואך.

יא רבי סיי זיצט דאך דא פאר אייניקלעך ווי זאגט ער מ'נעמט ארויס א פלייש פון פריזער יא מ'לייגט עס נישט גלייך אויפן גאז לייגט עס גלייך אויפן גאז ניין לייגט עס אויפן שייש קודם צו לאזן די קרח צו לאזן די קרח

ס'איז געווען דער פיפטער ליכטל, איך בין אזוי, ווייל דער פיפטער ליכטל קען נישט פאלן שבת, וואס איז פשט שבת, ס'קען נישט פאלן שבת, פיפטער ליכטל קען נישט פאלן, איז אזוי, איז אין ליבאוויטש, דא עפעס א גאנצע עפעס א מורא'דיגע מעשה, נישט מאריך זיין יעצט נישט קיין מעשה'ס, אבער זיי האבן גע'טענה'ט, ליבאוויטשע רעבעס, אז ווייל ס'קען, וואס איז די פשט די געדאנק ס'קען נישט פאלן שבת, אז דער אור פון חנוכה פונעם פיפטן ליכטל איז אזוי גרויס, אז ס'דארף נישט קיין שום סיוע. אז ס'דארף נישט קיין שום סיוע, ממילא קען יעדער איינער דא ווערן א צינדון, יעדער איינער קען דא ארויס אנצינדן, און ס'איז געווען עפעס א מעשה נורא עפעס ביים ריי"ץ, פון פארן קריג אויף נאכן קריג, כ'ווייס נישט יעצט. אנדערע האבן געזאגט, ריזשינע קינדער האבן געזאגט עפעס די זעלבע ווארט אבער פארקערט, אז ס'קען נישט פאלן שבת איז די טייטש אז די חשכות איז גאר גרויס. און ממילא פאר דערפאר איז דא די לעכטל אויפן גרעסטן פארנעם דערפאר איז דער בעל התניא ארויס פון תפיסה מיט די אלע ישועות וואס איז געווען ישועות און נפלאות ווייל אכן אתה אתה ווייל ביים אייבערשטן איז ווי ס'איז פארמאכט ווי ס'איז פארמאכט דארט און דארט איז די אייבערשטער אכן אתה קל מסתתר אכן אתה דארט וואו ס'קען נישט פאלן שבת דארט דארט איז די אור גאר גאר גרויס יא ווייל דער כלל הדברים איז דאך ביי אונז אזוי מ'דערציילט אז דעם בעל שם פון מיכלשטאט איז דאך געווען ווען ער געווען א אינגל פון פינף יאר איז ער געווען שוין א גרויסע עילוי גרויסע עילוי שמו הגדול הולך למרחק מרחקים איז דער גראף דארטן דער קייסער דארטן האט געוואלט מ'רעדט ס'איז א ילד פלא ס'איז א וואונדערליכע קינד ער וויל אים קענען האט ער געשיקט רופן דעם קינד א קינד פון פינף יאר פינף יאר אלט, ער האט געשיקט רופן דעם קינד, און ער האט באפוילן דארטן אין פאלאץ, ס'איז געווען דארטן טויזענטער מענטשן, יא, אין די פאלאץ, ס'איז געווען א ריזיגן פאלאץ, א ריזיגער פאלאץ, מיט הונדערטער פענסטערס, מיט א, ער האט באפוילן, פאר ווען דער קינד קומט, אלע זאלן אפלאזן דעם פאלאץ, קיינער זאל נישט בלייבן דא אין שטח, וואס האט ער געוואלט זען? ער האט געוואלט זען צו דער קינד עט אליין זיך דאך א ילד פלא דאך א דאך א ווינדערליכע קינד א גרויסע ילד צו עט אליין וויסן ארום אנצוקומען אין צימער צו עט קענען אליין אנקומען אין צימער און דער גראף קוקט ארויס פון פענסטער ס'איז געווען פארמאכט מיט א פארהאנג ער קוקט ארויס דורכן פארהאנג און ער זעט טאקע קיינער נישט קיינער איז נישט געווען און ער זעט די אינגעל גיט זיך א בליק אין אויפן גאנצן בנין א ריזן בנין.

איין פארהאנג איז געווען פארמאכט, האב איך געטראכט צו זיך פארוואס? אלע פארהאנג זענען געווען אפן און זאל אריינקומען די זון, זאל שיינען א זון. אבער דער פארהאנג איז פארמאכט, האב איך פארשטאנען אז דארטן שטייט דער מלך און ער באהאלט זיך, ער וויל זען צו איך קען אנקומען. האב איך פארשטאנען דאס איז דאס. אזוי האט דער בעל שם פון מיכלשטאט געזאגט פארן קייסער.

דער חנוכה האט אים נישט אנגעצינדן אבער ב ה די פיפטע לעכטל אייל דארטן קען ער אריינגיין די פיפטע לעכטל פאר יעדן איינעם א פלאץ דארטן אריינצוגיין זיך נאכגעבן א גוטן כאפ צו אז טאקע און אזוי ווען טאקע להאיר מתוך חשיכה געווען איז געווען א מעשה מיט דעם א מעשה וואס דעמאלטס גערודערט עולם ומלואו די מעשה געווען תש כ און למעשה האט גערודערט דעם עולם ומלואו ס'איז געווען דער אלטער פיטסבורגער, דער וואס איז יעצט אוועק, זיין טאטע. דער וואס איז יעצט אוועק זיין טאטע. איז געווען תש כ, איז ער געפארן אויף א פליגער, מיט נאך אכט מענטשן איז ער געפלויגן אויף געפארן אויף א פליגער. און אינמיטן וועג איז געווען א שווערע תקלה אין פליגער און ער האט נישט געקענט נוחת זיין, ער האט נישט געקענט אראפגיין. ער האט נישט געהאט ווי צו אראפ צו גיין, בקיצור מען האט די אלעמען מודיע געווען זאלן זיך גרייטן, שמע ישראל מיט וואס מען דארף וואס מען טאר נישט רעדן חנוכה, און די אלעמען מודיע געווען זיך צו גרייטן, די לעצטע מינוט האט מען געטראפ איז געווארן דארט מען האט געמאכט א נחיתה א נחיתה דארטן אויף א אויף עפעס א עירפארט וואס האבן געכאפט דארטן ממש געווען ניסים ניסים אין לעצטן מינוט געכאפט דארטן א עירפארט געמאכט א נחיתת חירום און דארטן נוחת געווען שוין געווען ניסים ניסים א גומל נישט וואס א גומל זיי האבן געמאכט דארטן בקיצור דער פיטסבורגער רבי זכרונו לברכה האט זיך געוואלט שטעלן דאווענען ווייל ס'איז געווען דעם זמן תפילה ס'איז געווען דארט א פלאץ כולו גוים פעלדער וועלדער און די צוגעגאנגען עפעס א פעלד דארטן געווען חברה ארבעטערס איז מען צוגעגאנגען צו איינעם האט אים געפרעגט צו ס'איז דא עפעס א פלאץ פיטסבורגער האט געוואלט עפעס א נארמאלע פלאץ זיך צו שטעלן דאווענען פרעגט צו ס'איז דא עפעס א נארמאלע פלאץ צו דאווענען? אזוי האט מען געפרעגט דארטן איינער פון די חברה. בלויז גוים דארטן. און די פרעגט איז דא עפעס א פלאץ צו דאווענען? יענער געגעבן א חלוש אויפן פלאץ. וואס איז? האט ער דערציילט, חברה, איך בין נישט קיין גוי, איך בין א איד פון א חסידישע משפחה אין וויליאמסבורג.

טאטע וויל איך זאגן קדיש דא איז בלויז גוים, האט ער מיר געזאגט כ'על דיר שיקן אידן עסטו זאגן קדיש, און פלוצלינג אראפגעפאלן ניין אידן פון הימל זענען זיי אראפגעפאלן ניין פון א פליגער פון א פליגער פלוצלינג ניין אידן האבן זיך אראפגעפאלן פון הימל געמאכט קדיש סוף דבר איז געווען אז דער דער איד האט זיך צוריקגעכאפט און צוריק אהיימגעגאנגען קיין וויליאמסבורג האט זיך צוריק געכאפט ממילא די מעשה האט צורידערט עולם ומלואו עס איז א באקאנטע מעשה בזמנו האט עס גערודערט עולם ומלואו וואס איז די געדאנק פון די מעשה א מורא'דיגע מעשה פון א השגחה פרטית אונז די זאל וויסן אונז זאל נישט וויסן, די וואס זאגן קדיש אונז, אונז זענען נישט קיין זיי געפינען זיך נישט דארט אין יענעם ווייטע מדינה דארף וויסן וואס הייסט אז א טאטע פילט א קדיש פון א קינד וואס הייסט אז א טאטע פילט א קדיש פון א קינד אזא השגחה פרטית זאל האבן א קדיש? האט גערודערט עולם ומלואו דארף נישט מסביר זיין וואס דא ליגט אין די מעשה. רבותי אונז האלט מיר יעצט פאר חנוכה לאמיך אייך זאגן וואס מיר האט גערירט די מעשה. מיר האט גערירט די מעשה עפעס אנדערש. וואס דער דער דער אינגאטשל איז געווארן צוריק א איד, איז צוריק געפארן קיין וויליאמסבורג, צוריק געווארן א טייערער איד, אויפגעשטעלט א שטוב שפעטער, אלץ צוריק, וואס איז? וואס האט אים צענומען? ווייל ער האט געזען א ווי נידח ער איז, ווי ווייט ער איז א גוי גמור דארטן, ווי ווייט ער איז שוין פארקראכן, אבער דער טאטע ווארט נאך אויף זיין קדיש, מיר ווארטן נאך אויף מיין קדיש, האט ער זיך צוריק געכאפט, דאס איז חנוכה ליכט, ווי איך בין פארקראכן למטה מעשרה, על פתח ביתו מבחוץ, בצד שמאל, דער רבונו של עולם דער רם על כל רמים, נישט דער טאטע, נאר דער טאטע אין הימל.

אז מען איז גדול ביז קדש שמאי ווארטער, יא. ווי זאט מיר ווען אמאל איינער, זען אז זאט מיר ווען, אין אפס א ישיבה פון בוכם נאך דארט, נישט זאל געווארן, נישט זאל געווארן, מען געדארפט מיך אזוי געזאגן, מען זען זייער צו קלאפ. מיר ברענגט אפס א דארשן, אז זיי זענען מחזק זיין. דער דארשן אריינגעקומען, האט ער זיי געפרעגט, אז די נעמען א גרינער הינדערטער,

האבן זיי געזאגט, וואס הייסט? א הונדערטער בלייבט א הונדערטער. אן הונדערטער בלייבט אן הונדערטער. די קנייטש וועט עס גלייך מאכן, פון דזשארע וועט עס ריין מאכן. האט ער געזאגט חברה אויב אזוי ביי געלט איז על אחת כמה וכמה ביי די נשמה. על אחת כמה וכמה ביי די נשמה. אז ס'איז צוקנייטשט, צוטראטן, צודזשארעט, אבער ס'קומט חנוכה לעכט. א הונד, א נשמה בלייבט א נשמה. א הונדערטער בלייבט א הונדערטער. א נשמה בלייבט א נשמה. דערציילט כסף.

האט זי געזאגט אז איר טאכטער האט נעבעך געלאזט די שטוב, איבערגעלאזט די שטוב, אין מקומות זרים, די הייבישע רופט מען, נעבעך געגאנגען דארטן, נעבעך פארפארן, פארקראכן, צושטאכן, צופליקט, אין די הייבישע, אראפ פון וועג, אראפ פון וועג, און זי ווייסט נישט וואס צו טון. האט דער בעל שם דערציילט אז דער סאטמארער רב האט איר געפרעגט, זי האט איבערגעלאזט קליידער אין שטוב? האט זי געזאגט יא. האט דער סאטמארער רב איר געזאגט אז די קומענדיגע שבת ווען זי צינדט חנוכה לעכט זאל זי אויפרייסן פון אירע קליידער פון דעם זאל זי מאכן די פתילות, די פתילות זאל זי מאכן פון אירע, און אזוי האט זי געמאכט, און אין דעם זעלבן שבת זי האט געצינדן מיט דעם די לעכטלעך שבת קודש לעכט. אין די מיטן סעודה שבת איז די מיידל אריין געקומען מיט א געוויין, זי ווייסט וואס איז געשעהן, זי איז משוגע געווארן, זי האט חרטה פון אלעס, זי ווייסט נישט וואס איז געשעהן מיט איר, זי האט חרטה, זי האט. האט דער בית אברהם דערציילט די מעשה, געזאגט וואס איז פשט אין די מעשה, ווייל ווען מען האט אנגעצינדן מיט די לעכט די פתילה, עס האט זיך איר אין מח געגעבן א צינד און האט געשריגן דעם עולם להדליק נר חנוכה, דו זאלסט זיך אנצינדן מיט די נרות, דו זאלסט זיך אנצינדן מיט די נרות, אזוי קען מען פאר די קינדער, אזוי קען מען פאר זיך, וויל איך געבן א צינד אן. א צינד אן ווייל דאס איז דאך פאר יעדן איינעם, די חידושי הרי"ם ברענגט א לשון אין חנוכה זאגט ער אזוי, זאגט א לשון נר חנוכה, מצוה להניח על פתח ביתו מבחוץ, כי מצוה זו מאירה, די מצוה באלייכט זאגט ער אף למי שנפל לרשות עוולה ולמעשה ברשות הרבים ממש. עס אין דארטן טיט וועלען מי שהוא ממש בחוץ תוכל מצוה זו להאיר עיני נפשו יספחך לברך הדש אלט די פיפטע לעכטל בהאי איי בהאי איי יעדער איינער יעדער איינער קען דארטן אריינגיין אויפן גרעסטן פארנעם.

ער קומט אן צו בני יששכר דער יונגערמאן דערציילט ער קומט אן צו בני יששכר און ער זעהט דארטן דעם בחור האט מען אויסגעזעהן זעהט דער בחור נישט אויס ווי א חסידישע בחור און וואינט דארטן סורו ממני מרעים למדני חוקיך גל עיני ואביטה שטייט און קוקט אים אן פון אלע זייטן ער איז דער בחור זיי צוגיין צו אים האט אים געפרעגט דו ביסט דאס זאגט ער יא איך בין דאס האט ער געהאט אויסגעזען ווי א גוי גמור, נישט נאר, יא, יא. און ער זאגט אים אזוי, דער בחור זאגט אים אויפן פלאץ, איך וועל דיר זאגן ווער עס האט מיך צוריקגעברענגט. איינער האט מיר געטראפן אין בית שמש דארטן אין די גאס, און האט מיר געזאגט, דאס זאלסטו וויסן, דיין טאטע האט שוין צען יאר פארמאכט נישט דיין טאטע מאמע דעם שליסל פון טיר א גאנצע נאכט, נישט בייטאג און נישט א גאנצע נאכט. פארוואס? ווייל טאמער דו וועסט קומען, זאל נישט די טיר נישט זיין פארשלאסן, זאלסט קענען אריינקומען. טאָמער דו וועסט קומען, זאָל נישט די טיר נישט זײַן פֿאַרשלאָסן. האָט ער געזאָגט, אַז ס'האָט מיר די ווערטער אַזוי צענומען איך בין שוין פֿאַרקראָכן אַ גוי גמור. מײַן טאַטע וואַרט נאָך אויף מיר, ער מאַכט מיר נאָך אויף די טיר. איך האָב נישט געקענט, איך האָב מחליט געווען, איך הייב אָן צוריקצוגיין און דאָס איז וואָס דו זעסט מיר ביז יעצט. די ווערטער, אַז מײַן טאַטע פֿאַרשלאָסן, רבותי! דאס איז חנוכה, דאס איז חנוכה, ווי פארקראכן, ווי פארשטאכן, דער רבונו של עולם זאגט מיר, פאר די טיר איז יעצט אפן, אלע טירן יעצט אפן, דער רבונו של עולם ווארט, די טאטע ווארט, קום אריינעט, קום אריינעט, יא, און לאמיר אויסנוצן די צייט רבותי, ער זאגט דער משך חכמה, ער זאגט די וואכעדיגע סדרה, א שארפע ווארט אויף חנוכה, ער זאגט דער יוסף הצדיק, פרעה האט פותר חלום געווען פאר פרעה, און שפעטער זאגט ער ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וואס? ער זאל איינפאקן שנות השובע אין די אוצרות. נו, איינער האט דיר געבעטן עצות? איינער האט דיר געבעטן עצות? קומסט ארויס פון בור פון תפיסה גייסט זאגן עצות פארן מלך? מען האט דיר געבעטן א פתרון חלום, א פותר חלום, גיי אהיים! ווער האט דיר געבעטן עצות?

ווייל מיט אויך צו שפילן די סובב פון רוב איין זאך דער נישט פוסק כולם געווען וואס רב האט ווען זי אין שוב פשי ופרוס אחרות רויס מארע ודאק צו סבוס אויל אויס אחראים אין אייער אויל שטייט אין תורה וואט אמ אויב נו דעם חב געשטעלט וואט אמ אויב נו איז ער פרוס אלס פאס אויל די שלעכט פרוס דעם חב געשטעלט לעבן די פרוס די פרוס מארע וואבריס וואס איז די וואט אמ אויב נו אויב דעם נישט פוסק כולם געווען ווי דער משך חכמה האט איין קשיא פארענטפערט דעם צווייטן, האט ער געפרעגט איז מען גענומען אלס עצות געבער פאר מלך, ווער האט דיר געמאכט א יועץ, וואס זאגסטו אים עצות? זאגט דער משך חכמה יוסף האט געזאגט פאר פרעה הער דיך איין איך בין נישט דיין יועץ, איך גיי דיר נישט געבן קיין עצות, איך גיי דיר יעצט פותר חלום זיין דעם ותעמודנה. וואס איז דאס? פארוואס האבן די שלעכטע פרות זיך אוועקגעשטעלט לעבן די יפות המראה והבריאות? ווייל ווען דו גייסט אריבער יפות המראה והבריאות די זיבן זעטיגע יארן, קוק דארטן, זיי האבן זיך דערוועקט, קוק דארטן! חנוכה, יא, נומער אַכט, קוק אריין ס'איז דא לילי טבת הארוכים, ס'איז דא א גאנץ יאר וואס מ'דארף ישועות, יעצט נוץ אויס די צייט, יעצט איז נומער אַכט, יעצט איז נומבער אַכט, ותעמודנה זיי האבן זיך דארטן אוועקגעשטעלט זאגט ער, ווייל ווען די שנות השובע וועסטו קוקן אויף דעם, וועסט אנדערש שרייען אנא השם, כי אני עבדך אנא השם מלטה נפשי אנא השם הושיעה נא, וועסט אנדערש צוגיין להדליק שעשה ניסים הרחמן הוא יעשה לנו ניסים, ווילסט פארשטיין די די די קוק דארטן, קוק דארטן. און דער רבוש"ע זאל זיך מרחם זיין. דער רבוש"ע זאל זיך מרחם זיין. אבער קוק דארטן ניצט אויס די צייט. ניצט אויס די צייט און גיב דיר א נומבער אכט. דער וועלט זאגט אז אויפן קשיא פון בית יוסף, אסאך תירוצים הא. א ים מיט תירוצים. האט איינער געזאגט אבער איך האב א גרעסערע א שווערערע קשיא פון בית יוסף אז דו שטייסט אין אזא נומבער אכט ימי ניסים ווי קאטשקעסט די צייט דו ווייסט איך קענסט ראנד אויסניצן קענסט ראנד ווי פאטשקעסט די צייט זאגט אויף דעם איז דא מער תירוצים פון אויפן קשיא פון בית יוסף אויף דעם איז דא מער תירוצים יא יעדער איינער מיט זיינע תירוצים מיט זיינע בובע מעשה'ס זיי נעם רבי די יעצט ניצט אויס די צייט ותעמודנה כאפ אריין ביסט דאך יעצט אויפן גרעסטן פארנעם

ער האט דערציילט ווען ער האט געקויפט פאר זעכציק יאר צוריק דעם געשעפט דארטן אין רבי עקיבא פנת ירושלים דעמאלטס איז דארט געווען דער מרכז דארט איז געווען איז געווען אזוי פאר זעכציק יאר צוריק איז געווען אזוי אינמיטן שטאט איז ער אריינגעגאנגען פרעגן דעם סאטמאר רב אז דארט אין יענעם געגנט האט געקאסט אזא שטח פון אנדערהאלבן צימער אין די געשעפט זאגט ער דער דער איז האט מען אים געגעבן דער זעלבער שטח אינמיטן שטאט אינמיטן שטאט האט געקאסט א שליש פרייז א דריטל

דער עולם זאגט עס. תפילות פון תנאים אמוראים מען זאגט עס. תפילות פון רמב"ן תפילות פון רשב"א מען זאגט עס. דא א תפילה פון א אחרון שבאחרונים דער עולם לאזט דארטן טייכן טרערן. ווער איז דאס? תפילה זכה פון חיי אדם. פארוואס? עס שטייט אויף א גוטן פלאץ. עס שטייט אויף א גוטן פלאץ. פאר כל נדרי. פאר כל נדרי. און דאס איז געווען די תשובה, זאל נעמען דארט נשב. מיין צו זאגן רבותי, אז קיין בעסערע פלאץ ווי אונז געפינען מיר זיך יעצט נישטא. פאר חנוכה לעכט, פיפטע לעכטל, די גרעסטע פלאץ וואס אונז געפינען זיך, לאמיר זיך געבן דא א צינד אונטער, אזוי האט טענה'ט ר' חאצקל לעווינשטיין, פשוט א פשוטע פשט אבער א מורא'דיגע דערהער אין תוספות, אין גמרא ברכות דף ז, די גמרא זאגט ויודע דעת עליון, א וואס האט געוויסט בלעם הרשע, וואס האט ער געוויסט? מלמד שיודע לכוון זעמו של הקדוש ברוך הוא, וכמה זעמו? אז דעמאלטס די קענסט העלפן כמה זה אמור רגע רן כמה רגע כמימרא די מוזיק רגע פריקט אויס וואס וואס די שוין קענסט העלפן אין דעם מוזיק רגע נו נו רגע וואס די שוין קענסט העלפן דעמאלטס זאגט אויס אז וואס די קענסט זאגן קוף למד מן קאלע גענומען קאלע אין אויף דעם זאג די גמורה אדער רבון זאגט אמי זכור נו מאיו צו לעגו בולק מלך מויב אין מעונו איז דער בילן בן בהור למען דאס ניט קעסט השם זאגט די גמרא, שכל אותן אט די אלע טעג לא האט לא כעסתי, שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט. ווייל ווען דער ווען ער איז דעמאלט ווען וואלט אריינגעכאפט דעם ווארט כלם בשעת זעמו של הקדוש ברוך הוא וואלט נישט געבליבן קיין שונאי ישראל שריד ופליט, און דאס זאגט דער אייבערשטער בוא וראה כמה צדקות עשיתי עם ישראל שלא כעסתי. זאגט ער א מורא'דיגע דערהער, פארוואס איז די פשט? ווייל ס'איז געווען א עת כעס וואלט ער געקענט מיט דעם ווארט כלם מיט איין ווארט וואלט ער געקענט מאכן א כליה אויף גאנץ כלל ישראל. זאגט ער שטעל דיר פאר א עת רצון פאר חנוכה ליכט וואס דו קענסט מאכן, מידה טובה מרובה. אויב מיט איין ווארט האט ער געקענט אנמאכן א כליה פארוואס ווייל ס'א ווייל ס'א עת זעם, איז שטעל דיר פאר א עת רצון א עת ניסים וואס דו קענסט יעצט מאכן, וואס דו קענסט יעצט מאכן לאמיר זיך געבן א שאקל, אז מ'גייט מאכן שעשה ניסים ווי ער זאגט אים די ש די חידושי הרי"ם הארת הניסים מתעוררת על ידי הנרות איעדער איינער וואס דארף זיינע ניסים דא. יעדער איינער דארף זיך זיינע ניסים וויסן אויף אויף ווען דו גייסט צו צו אזא חנוכה לעכט ווי מ'האט געזאגט מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה מרחב גמטריא נר אז יעדער איינער מרחב גמטריא צוויי הונדערט פֿופֿציק נר אז יעדער איינער קען דארטן ארויסגיין א מרחב וואס ער וואס ער דארף די צאנזער רב טענה'ט עפעס ער זאגט אין דברי חיים ס'איז א ווארט אינמיטן

הייב אן פון ברכה גיי אראפ איז דארטן איז נרות לשון רבים מוסיף והולך בהעלותך את הנרות הייב אן פון ברכה גיי אראפ ווי קומסטו אן ביי זעקס און דרײַסיק תרומה וואס איז די מנורת זהב טהור אבער איין פרשה פארדעם די פינף און דרײַסיק איז תצוה להעלות נר תמיד אז דו גייסט דא ארויף אז דו ווערן די לעצטע פוחת והולך להעלות נר תמיד, להעלות נר דארט מען מוסיף והולך בהעלותך את הנרות, פוחת והולך, להעלות נר תמיד, א דארט ניי, על כל פנים יעצט איז דאך נישט די צייט פון פרפראות, יעצט איז די צייט אביסל רבוש ע מהאלט דארטן פאר לעכצן און עס קען פועל'ן די גרעסטע זאכן, אבער אביסעלע ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, אביסל מיטן דם התמיד, יא, מיט דעם אייגענע מיט דעם דם התמיד, און דערנאך די יארצייט פון הייליגן סיאטינער.

רבי גדליה משה זוויל רבי רבי גדליה משה דער עולם פארט דארט מיט שני חמישי האט ער דערציילט רבי גדליה משה אז ער איז געווען אמאל מיט זיין טאטן רב שלומקע זווילער א וויזיט ביים הייליגן סיאטינער ער איז דארטן געזעצן 20 מינוט רבי גדליה משה האט דערציילט אז ער האט זיך איינגעהאלטן פון צו לאכן ער האט זיך איינגעהאלטן פון צו לאכן צוויי מענטשן געזעצן איינער געקוקט אויפן צווייטן נישט גערעדט קיין ווארט שטאנען געקוקט אויפן צווייטן נישט גערעדט קיין ווארט רבי גדליה משה האט געזאגט האט זיך איינגעהאלטן פון צו לאכן אבער ווען ער איז ארויסגעגאנגען האט אים האט אים רב שלומקע געזאגט האסט געזעהן א פאס פול מיט קוילן איבערגעדעקט מיט אש א פאס פול מיט קוילן נאר מ'האט דאך אינדרויסן גארנישט געזעהן אינדרויסן ווי האט מיין טאטן זכרונו לברכה דארטן געווען אסאך מאל ביי די טישן איז געשטאנען אזוי איז ער געזעצן ביים טיש מיט איין תנועה אזוי אזוי אין קודש הקדשים דארטן שחיטתן בצפון ער ברענגט היינט ביינאכט די יארצייט זיין איידעם דער אהלי יעקב ער ברענגט אויף אין ספר אהלי יעקב ברענגט ער ער זאגט אזוי אז כידוע שטייט אין ספר חסידים רכ"ד אז איינער וואס זאגט נאך א ווארט פון א צדיק לאחר פטירתו איז שפתותיו דובבות אין עולם העליון און ער איז מתפלל אויף דעם אויף דעם וואס האט נאכגעזאגט דעם ווארט אז ער זאל געהאלפן ווערן וואס ער דארף ער איז מתפלל אויף אים אזוי שטייט אין ספר חסידים רכ"ד אז ווען מ'זאגט נאך א ווארט, א עובדא, פון א צדיק, דעמאלטס איז ער מתפלל אויבן אויף אים ער זאל געהאלפן ווערן. שרייבט ער דארטן אהלי יעקב, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, ווייל ער האט דאך געשוויגן. די שווער האט דאך געשוויגן, די הייליגע סיאטינער האט דאך געווען שטיל. אבער איין זאך שרייבט ער דארט, איין זאך מוז איך אייך זאגן, אז אין דעם לעצטן טאג, געווען דא אין אסותא אין תל אביב,

דאך געווען שפעטער פון די חשובע, די חשובע באיאנער, זאגט ער איז אריינגעגאנגען צום סיאטינער, ער איז געווען א בחור פון זיבעצן יאר, האט אים געפרעגט ווי ער זאל זיך דרייען, ווי זאל ער זיך דרייען, האט ער ער פארשטייט אליין בימים ההם, מען רעדט דעמאלטס, איז ער אריינגעגאנגען צום סיאטינער פרעגן, האט אים געענטפערט, ואמונתך סביבותיך, זאלסט זיך דרייען ווי מען רעדט פון אמונה. ואמונתך ווי מען רעדט פון אמונה דארט מוז זיך דרייען מיט דעם איז ער געלאפן קיין באיאן דארט מען געווען בקיצור דערציילט אז דער הייליגער סיאטינער האט גערופן אמאל איינער זאל אים א רפד אויף א ספה א רפד אויף א ספה און דער רפד האט גענומען אלע מידות אלע מוסטער פון דער לענג פון דער ברייט פון דער הויעך פון אלע זייטן אבער דא פון ארונטער האט ער נישט גענומען דא פון אונטן האט ער נישט גענומען די מידות

דא האט דער שטערן נישט געשיינט, זאגט ער די באהאלטענע זאכן דאס שיינט מער, מאכן לעכטיג ביי א חולה און ביי סופל ווען די באהאלטענע זאכן, וואס נאר די אייבערשטער ווייסט וואס ער האט געוואלט יעצט רעדן, נאר די אייבערשטער ווייסט, דא דאס דאס שיצט און דאס שיינט, אזוי דערציילן זיי, דער הוסיאטינער איז געגאנגען אמאל אין ווין מיט אפאר מלווים, איז געגאנגען דארטן אין ווין מיט אפאר מלווים, האט עפעס א גוי צוגעגאנגען צו איינער פון די מלווים האט געפרעגט ווער איז דער ראבינער? האט ער אים געענטפערט, דער מלווה זאגט ער איז א וואונדער רבינער, האט ער געהייסן א בעל מופת, מען האט געוויסט אלע בעל מופת, א וואונדער רבינער הייסט ער מאכט מופתים, וואונדער. האט דער גוי געפרעגט דעם מלווה, וואס הייסט עס א וואונדער רבינער? וואס מיינט דאס? און דער הוסיאטינער האט געהערט דעם שאלה, דער הוסיאטינער האט צוגערופן דעם גוי, און האט אים געזאגט אזוי, האט אים געזאגט, ס'דא א רבינער וואס א רבינער אויף א גאנצע מדינה, ס'דא א רבינער וואס א רבינער אויף א שטאט, ס'דא א רבינער וואס א רבינער אויף א שיכון, ס'דא א ראבינער וואס איז א ראבינער אויף זיך, ווער ס'איז א ראבינער אויף זיך, ער איז א וואונדער ראבינער, ער קען מאכן פלאים, א באלעבאס אויף זיך, האט ער געטייטשט גלייך דער אהלי יעקב, ווייל דער אבן עזרא זאגט איש כי יפליא, וואס איז כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר, וואס זאגט דער אבן עזרא? יפליא עושה פלא, ווייל אלע, עולם רוב העולם הולכין אחר תאוותן, והוא פורש אצל רען. זאגט ער, א, דאס איז עושה פלא, א עושה פלא, יפריש, דאס מאכט עושה פלא, דאס איז א וואונדער רבינער, רבותי, א וואונדער רבינער, מיר זיצן נישט יעצט קיין מלוה מלכה'ס, מיר זיצן יעצט פאר חנוכה לעכט, אביסל הדבק בדרכיו, יעדער איינער קען ווערן א וואונדער רבי, דער הייליגער רבי ישכר דוב בעלזער האט געזאגט אויף די וואכעדיגע סדרה פרשת מקץ, זאגט ער,

והתיבות אלפים כ"ה. זאג פארש זאגט רבי ישכר דוב בעלזער פארוואס? די ווייל מקץ פאלט דאך שטענדיג חנוכה וואס מען זאגט שעשה ניסים די ווייסט וויאזוי שעשה ניסים וועט זיך איינער איינהאלטן דאס מויל און פארמאכן די מויל דא דאס איז והתיבות אלפים כ"ה נאר מיט איינהאלטן א מויל מיט איינהאלטן א ווארט מיט דעם ווערט מען א בעל מופת ועל נסיך שבכל יום עמנו די אלע ניסים זאל בלייבן דארף דאך עפעס בלייבן ניין ווי האט ער געזאגט רואה ט' בחלום סימן יפה לו

זאגט דער דער בית אברהם זיי ברענגען דארט מסירת קודש אז ער האט געשריגן דארט אין דעם עולם אין חנוכה האט געשריגן דעם עולם אז א יונגערמאן דארף זיך משנן זיין ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת איך און פשט מאכן ואיך אעשה שרייען דארט אין צוה קלאפי דייש ואיך אעשה דעם זאגט מען אין סלאנים א גאנץ יאר דארף מען לערנען דער בית אברהם אויף חנוכה מיט א צוה קלאפט ואיך אעשה, ואיך אעשה, זאגט דער בית אברהם אזוי, די ווייסט ווי אזוי דער יוסף הצדיק האט דיר אוועק געלייגט? איך מיין מען רעדט פון אזעלכע קודש קדשים און פון הייליגן הוסיאטינער מען רעדט פון גיט א מענטש א טראכט נו ווער בין איך איך רעד דא פון סיפורי צדיקים פון הייליגן הוסיאטינער וואס בין איך? דער בית אברהם די ווייסט ווי יוסף האט דיר אוועק געלייגט דעם נסיון? ער האט געשריגן איננו גדול בבית הזה ממני, איך בין גרויס, דו דריי נישט א קאפ, איך בין גרויס, איך בין גרויס! נישט וועגן בגליים, בגאונישט, ניין איננו גדול, אזוי האט ער, און אזוי האט ער אוועקגעלייגט. דא איז געווען א רבי אין געגנט וואס א גרויסע עולם דא האט געקענט זאגן אוועק שוין פאר צוואנציג יאר, מ'געדענקט אים, א חשוב'ע איד, גאר גאר גאר. גאון וצדיק. איך געדענק בזמנו האט מיר געזאגט עפעס א מתנגד איז צוגעגאנגען צו דעם רבי, מ'גייט ארויס פארן חכם מאכן, ער איז געגאנגען צום רבי'ן האט ער אים געזאגט זאג נאר, וואס נארסט א וועלט, האסט געעפנט א בית מדרש געווארן א רבי, ביסט געווארן א רבי, וואס נארסט א וועלט, ביסט א רבי, האט ער געווען א האט ער אים געפרעגט, האט אים דער רבי געזאגט,

איננו גדול בבית הזה ממני איך שריי איך בין רבי ממילא צריך יא רבי ר' מיילך רבי ר' יאנקל רבי ר' בערל איננו גדול ס'קומט חנוכה דער רבונו של עולם מאכט זיך לאזט זיך אראפ צו למטה מעשרה פתח ביתו מבחוץ קומט יעדער איינער אויפן גרעסטן פארנעם אבער זיין אביסעלע

דער מדליק בטלית מצויצת באמצע, וואס איז בעל הבית? וואס הייסט דאס בעל הבית? בעל הבית, א מענטש זאל זיין ראבינער אויף זיך, א בעל הבית, דאס איז חנוכה. ס'שטייט אין ערגעץ ראש השנה למסירות נפש האט עס אנגערופן דער צמח צדק. א מענטש זאל וויסן, יא, איך קען יא, איך קען אויכעט, יעדער איינער קען, יעדער איינער קען, דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר אויכעט. אין אין נידעריגסטן טאן שאול, דער רבונו של עולם ווארט אויף מיר אויכעט יעדער איינער קען, איז בעל הבית בטלית מצויצת באמצע א באקאנטע מעשה וואס איז געווען ביי מגיד, איינער איז געקומען צום מגיד און האט אים געזאגט, מזריטשער מגיד, האט אים געזאגט אז ער קען נישט די מחשבות זרות הרג'ענען אים, פטר'ן אים, די מחשבות זרות זיי פטר'ן אים האט נישט קיין שליטה, קען נישט, און האט געוויינט, האט דער בעל הבית, דער מגיד אים געשיקט צו וועמען? צום אור המאיר, ווען ער איז אנגעקומען דארטן אינמיטן נאכט, און ער זעט דארטן די שול, ער האט געקלאפט אין טיר, עס איז געווען א פראסט אינדרויסן, א פראסט, א קעלט, מען מאכט נישט אויף, קלאפט, מען מאכט נישט אויף, און ער האט געזען פון פענסטער ווי ער זיצט דארטן, ער זעט אים פון, און ער קלאפט, ער מאכט נישט אויף, אזוי שעה לאנג, ביז אינדערפרי האט ער אים געעפנט, ער האט אים געעפנט די טיר, זאגט אים דער איד, איך ווייס נישט, דער מגיד האט מיר געשיקט צו דיר, דו זאלסט מיר זאגן א עצה קעגן מחשבות זרות, דו זאלסט מיר זאגן א עצה, האסט מיר געלאזט אזוי אינדרויסן, א גאנצע נאכט לאזטו מיר דא אינדרויסן אזוי? ער זאגט יא דאס איז די עצה איך האב געוואלט באווייזן דא בין איך באלעבאס און וועם איך לאז נישט זאל זיך טרעפן אזוי ער גייט נישט אריין איך בין דא באלעבאס דאס איז די עצה קעגן מחשבות זרות דאס וויסן איך בין באלעבאס אויף אנדערע זאכן ווייסט ווייסט דאך דאהי נאך צו שרייען בין באלעבאס באלעבאס בין איך יא ווייסט מען דאס צו שרייען פאר אים איננו גדול בבית דא בין איך ראבינער איך בין ראבינער אויף זיך

ער איז געווען דארטן נישט סתם, ער איז געווען גאר שטארק געבונדן, אין תל אביב איז דאך געווען די יבנה שול, איז ער דארטן געווען אויכעט. בקיצור, ס'איז געווען צען יאר נאך וואס דער סאטמאר איז אוועק. צען יאר נאך וואס דער סאטמאר איז אוועק, איז לא עלינו ולא עליכם דער רבי נאך אמאל צו חפות, דער רבי געפאלן אויף אים א ביטערע צרה, א ביטערע פעקל.

אז ער גיט אים צו א קוויטל, און ער זאל זיך מזכיר זיין פעקל, און די סיאטינער האט געזאגט אז ער האט געליינט די קוויטל, ער איז געווען אין א ביטערע צרה דעמאלטס, און די סיאטינער האט אים געזאגט א אינטערעסאנטע זאך, ער האט אים געזאגט אז ווען משה רבינו איז אראפגעגאנגען פון בארג נאך פערציג טעג, האט דער רבונו של עולם גילה לו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, דער רבונו של עולם האט אליין מגלה געווען דעמאלטס, אז וואס?

האט ער געזאגט אז רבונו שלום צו מזיז אז די סיאפטן צו מזיז געהערט פון מויש רעי מהמנע אז רבונו שלום צו מזיז ווען ער הרוג הרוג אין פון בארג אז אז די קדש נאך איינער קיין איז גיל אויף יער שיב כל דובו האט ער דערציילט רבי יצחק מרדכי רבי נוחם מרדכי און דערציילט אז האט דעמוץ גלאך אנגעהויבן דעם זעלבן צו מקפיד ווי אין שטארק צו ערן פארן אויף מקדש דרבנן ענטפערן אויף קדיש דרבנן, ולא עברו ימים מועטים שרייבט ער וואס האט געהאט עפעס פון די אלע פעקלעך ארויסגיין בדרך נס ופלא. זאגט ער די סיאטינער האט אים דעמאלטס געזאגט אז דער קדיש דרבנן נאך אין כאלקינו אז ווען משה רבינו איז אראפ פון בארג נאך פערציג טעג האט דער רבונו של עולם אים מגלה געווען אז דער קדיש דרבנן נאך אין כאלקינו איז מסוגל לרפואה וישועה לכל דבר. אבער היינט איז געווארן עפעס אזוי ווי האט געזאגט רבי שלמה זלמן רבי שלמה זלמן אויערבאך אז עלינו לשבח איז געווארן תפילת הדרך. ביי די קדיש רעדט מען צו די פעקלען, זאל מען וויסן אז דעמאלטס איז מסוגל לרפואה וישועה לכל דבר, כאשר שמענו כן עוד נחזה, ניסים ונפלאות שהיו בימים ההם בזמן הזה. דער שיר וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדענט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.